לזכות ר' שלמה יששכר בן דבורה מארטין שיחיה כנף ליום הולדת שלו י ז תשרי. משיחת אור לי ט תשרי תשמ א. וואס איז דערפאר איז אויכעט אין שמחת בית השואבה צוזאמען דערמיט אז ווי מען זאגט בנוגע צו ניצבים כולכם איז אויכעט דא חילוקים פון ראשיכם שבטיכם, אָט די, װאָס זײ האָבן געװאָרפֿן די אַבֿוקות של אור, און די, װאָס זײַנען האָבן משורר געװען און געטאַנצט, און אָט די, װאָס רואים ושומעים, אָט די, װאָס זײער ענין איז געװען בדוגמא פֿון חוטבֿ עציך ושואבֿ מימיך, צוקוקן זיך און אַרײַנקוקן זיך אין דעם און איבערלעבן דאָס, אף על פּי װאָס לפֿי שעה שטײט ער נאָך ניט אין דער דרגה, אויף צו ווארפן די אבוקות של אור איז אבער כדי די שמחת בית השואבה זאל זיין א שמחה על פי תורה דארף מען האבן סיי אטא די וואס ווארפן די אבוקות של אור סיי אטא די וואס זאגן די פארשידענע נוסחאות פון שמחת בית השואבה וואס זיי זענען דאך ווערן דאך געטיילט אין חסידים ואנשי מעשה ראשי סנהדראות און גדולי ישראל ווי דער רמב ם רעכנט אויס די אלע דרגות און פון זיי אלעמען צוזאמען ווערט דאס די אמת'ע שמחת בית השואבה, דאס פאראיינציגט זיי אלעמען צוזאמען אין דער אמת'ער שמחה, ביז וואנעט אז מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיו. און דערנאך ווערט עס ווייטער אונטערשטראכן אנהייבנדיג ווי געזאגט פריער פון דעם שלום און אהבת ישראל פון ראויים כל ישראל לישב בסוכה אחת, און דערנאך אין די שמחת בית השואבה וואס דארט האבן זיך פאראיינציגט, פאראייניגט און פאראיינציגט אין דעם זעלבן בית המקדש אין דער עזרה. ניט אָט דאָרט, וווּ מע גייט אַרײַן מער ניט ווי אַחת בשנה, נאָר דאָס איז אַ הנהגה, וואָס מע נעמט איר מיט אויפֿן גאַנצן יאָר, און אין אַן אָרט, וווּ סע קאָנען שטיין האנשים והנשים והטף, און דאָס פֿאַראיינט, פֿאַראיינט, קלייבט זיי אַלעמען צוזאַמען, און סע פֿאַראיינציקט זיי, ביז וואַנעט אָט דעמאָלט ווערט דאָס די שׂימחה גדולה ביותר, ביז מפזז ומכרכר בכל עז, וואס דערפון לערנט דער רמבם אפ פון די הנהגה פון דוד מלכא משיחא, ווי אזוי ס'דארף זיך פירן יעדער איד, און בכל המקומות ובכל הזמנים, סיי אנשים סיי נשים סיי טף, ווען מ'איז מקיים א מצוה פון דעם אייבערשטן, וואס פאר א מצוה דאס זאל ניט זיין. וואס נאך דער הדגשה אין דעם שלום אין די אלע עניינים שלפני זה, איז אונטערשטרייכט מען נאכאמאל ווי דערמאנט פריער, אז נאך דערויף קומט דער ענין פון ניסוך המים, וואס בשעת ס'רעדט זיך וועגן יין, איז אטא דעמאלט הענגט עס אפ, ס'דא כמה מינים און כמה טעמים, און מ'דארף צאלן דערפאר געלט. מיט נאך כמה עניינים וואס איז דא ביי יין, בשעת מען קומט אבער צו וואסער, האט דער אייבערשטער באשאפן א מענטשן אין אזא מין אופן אז ער מוז אנקומען צו מים, ווארום דערויף הענגט אפ זיין קיום, וואס צוזאמען דערמיט האט דער אייבערשטער אויכעט באווארנט אז כאטש אפילו אויף האבן א בית ולבוש, און מזון ווי יין וכיוצא בזה דארף מען האבן אויף דערויף געלט און סכומים פון געלט, מה שאין כן מים קומט אן גאר ביליג אדער אינגאנצן אן געלט, ווי מען זעט דאס אויכעט בפועל אז מען האט נהרות ואגמים וכיוצא בזה וואס זיי געפינען זיך אין רשות הרבים און ווי דער רבי מהרש איז מבאר בארוכה אין התחלה פון דעם המשך מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה, אז די אלע פילע וואסערן פון דעם עולם הזה וועלן ניט קאנען רחמנא ליצלן פארלעשן די אהבה וואס איז דא צווישן די אידן מיטן אייבערשטן, צווישן דעם אייבערשטן מיט אידן, וואס דאס איז אויכעט פארבונדן ווי דער אלטער רבי זאגט, אז ואהבת לרעך כמך איז דאס א כלי צו ואהבת את הויה אלקיך, וואס דאס איז כאמור אויכעט אויסגעדרוקט אין דעם ניסוך המים, אז דווקא אין וואסער וואס דאס איז צוגענגליך פאר יעדערן און צו יעדערן, און וואס בשעת מען פרעגט ביי ניט אידן אדער ביי ניט אידישקייט, זאגט ער אז שמחה און וואסער האט צווישן זיך קיין שייכות ניט, אז דען איז ושמחת בחגך איז דאס דווקא יין אדער בשר, זאגט מען אים אז בשעת דער אייבערשטער הייסט א אידן און זאגט אז זיין שליחות איז אז זאל זיין מים, נאר אט די מים זאלסטו נעמען ממעיינות, פון דעם מקור מים חיים פון אידישקייט פון דעם אייבערשטן, אט דעמאלט וועסטו זיין ושאבתם מים בששון, מיט א שמחה גדולה בישראל, וואס דאס ווערט אויכעט אונטערשטראכן אין ניסוך המים, אז מען האט עס מנסך געווען על המזבח, און די הקדמה דערצו איז געווען. און אויכעט די תוצאה דערפון ביום שלאחרי זה ביום השני, דער ענין פון שמחת בית השואבה וואס דאס האט פאראייניגט אלע אידן צוזאמען, בדוגמא ווי מען זאגט בנוגע דער חילוק בנוגע צו יין איז דאס פארבונדן מיט באזונדערע סוגים און באזונדערע זמנים, מה שאין כן דער ענין פון מים, איז דאס פארבונדן מיט יעדער אידן און מיט אלע אידן, ווארום מים ביי אידן איז דאס בדוגמא פון אין מים אלא תורה, און מען זאגט פארוואס ווערט תורה אזוי אנגערופן, ווארום מה מים יורדין ממקום גבוה למקום נמוך, אזוי לאזט זיך אראפ א איד, אפילו אז דאס איז א איד וואס באמת געפינט ער זיך אין מקום גבוה. איז די ראיה אויף דעם אז ער איז א איד וואס איז פארבונדן מיט תורה, אויב ער איז יורד ממקום גבוה למקום נמוך, און ווי מען זעט עס ביי מים בפשטות, וואס דאס איז דאך בדוגמא ווי תורה איז נשתלשלו מהם, אז ניט דער פשט פון נמוך איז אז ער איז נידעריג ס'איז אבער דא נאך א נמוך ממנו נאך א נידעריגער ארט, זעט מען אז בשעת מים זיינען יורדים זיינען זיי יורד צום מקום הכי נמוך שאין תחתון למטה הימנו, אז ער האט ניט קיין אנדער מעלה מער ניט ווי אט דאס וואס ער איז א מציאות און א בריאה ער איז א בריות. און דערנאך קומט אויכעט די ווייטערדיגע אונטערשטרייכונג דער ענין פון לקחתם לכם, דער ענין פון די ד' מינים, וואס אין זיי זאגט מען אויכעט אז מען ווייסט פון על פי תורה אז ס'איז דא ראשיכם שבטיכם, ביז חוטב עציך ושואב מימיך, וואס ער ברענגט אט אט די מים אריין, אין וועלכע ס'הענגט אפ אויכעט דער אין מים אלא תורה, איז אזוי אויכעט דא וואס זיי קענען מקיים זיין די מצוה בשעת ס'איז דא אין איר אלע ד' סוגים אין וועלכע אידן ווערן פאנאנדערגעטיילט ווי דערמאנט פריער, דער גבוה שבמינים, דער ענין הלולב וואס זיין ענין איז אז זיין זאך איז תלמידי חכמים לערנען תורה ביז דער פשוט שבפשוטים, די ערבה איז, און מען וויל און מען זאגט אז ס'דארף זיין אז ס'זענען דא די פיר מינים, ווארום אזוי פונקט ווי דער אייבערשטער האט באשאפן דעם תלמיד חכם אין אן אופן ער זאל קענען לערנען און פארשטיין תורה, האט ער אויך באשאפן א איש פשוט, וואס מצד למעלה האט מען אים נישט געגעבן די יכולת, אז בדרך הטבע

גוטס און האב וואס א איד האט, תורה ומצוותיה, און בשעת מען פאראייניגט די אלע פיר מינים צוזאמען, וואס זיי בלייבן יעדער מין מיט זיין תכונה, אבער בשעת ס'קומט צו מצוה די מצוה די טעג פון סוכות, און מען דארף מקיים זיין דעם אייבערשטנ'ס א מצוה, אונטערשטרייכט די מצוה אבער זיי קענען ניט קען איר מקיים זיין דער לולב אדער דער אתרוג אדער דער הדס בשעת דאס ווערט גענומען דורך א אידן און דער איד ער דערצו לייגט צוזאמען די ערבה און ניט ער לייגט אוועק די ערבה אין א ווינקל און דעם אתרוג אין א צווייטן ווינקל און דעם לולב און הדסים אין א דרייטן און א פערטן ווינקל,